אויב איינער האט געזינדיגט, ער האט באגזלט דעם חבר און ער האט פאלש געשוואוירן, די פרשה ווערט אויך דערמאנט ענדע ויקרא, דארט ווערט דערמאנט ומעלה מעל בשם וכחש בעמיתו, אין פרשת נשא ווערט עס איבערגעחזרט למעול מעל בשם, מיט דעם וואס ר'האט פאלש געשוואוירן ואשמה הנפש ההיא, דער מענטש האט געטאן א זינד מיטן פאלש שווערן, והתודו את חטאתם אשר עשו, אז דער מענטש וויל טאן תשובה, זאגט דער פסוק והשיב את אשמו בראשו, ער זאל באצאלן דעם קרן וואס ר'איז יענעם שולדיג. וחמישיתו יוסף עליו, און ר'איז מוסיף נאך א פיפטל, דאס הייסט אז די גזילה איז געווען אויף הונדערט, דארף ער מוסיף זיין פֿינף און צוואַנציק, דאס ווערט אנגערופן א פיפטל מלבר, ווען איך טו צורעכענען די פֿינף און צוואַנציק צו די הונדערט איז עס הונדערט פֿינף און צוואַנציק, איז פון דעם סכום הונדערט פֿינף און צוואַנציק איז א פיפטל וואס ר'האט מוסיף געווען. שטענדיג אז ס'איז א פיפטל מלבר איז עס א פערטל מלגיו, ווייל אין אמת'ן פֿינף און צוואַנציק איז דאך א פערטל פון הונדערט, דאס איז אויב איך רעכן נישט צו דעם פֿינף און צוואַנציק, איך רעכן פון אינעווייניג, אבער אויב איך רעכן מלבר צוזאמען מיט דעם חומש איז א פיפטל פון הונדערט פֿינף און צוואַנציק. ונתן לאשר אשם לו, ער זאל עס געבן צו וועמען ר'איז שולדיג. דעמאלט האט א מענטש א כפרה ואם אין לאיש גואל, אויב דער מענטש האט נישט קיין משפחה, דער וועם ער האט בא'גזל'ט איז געשטארבן און ער האט נישט קיין משפחה, ווי קאן זיין אז איינער פון די אידן האט נישט קיין משפחה, ער האט דאך משפחה, א זון, א טאכטער, א ברודער, אדער טאטע, זיידע, העכער ביז יעקב, נאר דא מיינט מען א גר וואס איז געשטארבן ער האט נישט קיין יורשים. דער גר האט נישט געהאט קיין קינדער, און ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, וועמען מען זאל צוריק געבן וואס מען האט באגזלט, האשם המושב, דער אשם המושב, אשם גייט ארויף אויפן קרן, מושב גייט ארויף אויפן חומש, לשם, לכהן, דער אייבישטער האט עס קונה געווען, ער גיבט עס דעם כהן, מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו, נאכדעם ווי ער גיט אוועק צוריק די גזילה, דארף ער געבן, ברענגען, א איל אשם. קומט אויס אזוי, אז אויב ער איז שולדיג דעם קרן און חומש צו א גר, און דער גר איז געשטארבן, גיט ער דאס צו דעם כהן, צו וועלכן כהן גיט ער? ער גיט עס צו דעם כהן פון דעם משמר, די כהנים איז געווען איינגעטיילט אין פיר און צוואנציג משמרות, פיר און צוואנציג חלקים, יעדן וואך האט א צווייטע משמר געטאן די עבודה, ממילא קען ער נישט אויסקלייבן וועלכן כהן ער וויל, נאר דארף עס געבן צו דעם כהן וואס איז דא אין דעם משמר ווען ער האט דאס אראפגעברענגט אין ירושלים ווען ער וויל האבן א כפרה, שטייט אין דער משנה, אין תנ"ך ווערט דערמאנט אז דער ערשטער פון די משמרות איז געווען דער משמר פון דער משפחה יהויריב, יהויריב משמר איז געווען דער ערשטער, ידעיה איז געווען דער משמר וואס איז געווען נאך יהויריב'ן. שטייט אין דער משנה, נתן הכסף ליהויריב, די געלט, די גזילה, דעם קרן מיט דעם חומש, האט ער געגעבן צו דער משמר פון יהויריב, ואשם לידעיה, און אשם האט ער געגעבן צו ידעיה, אין א וואך שפעטער צו דעם משמר פון ידעיה. יצא, האט ער יוצא געווען, ס'איז גוט, ווייל אזוי איז דאך דער סדר אז מען דארף פריער געבן די גזילה און נאכדעם ברענגען דעם אשם, מען מוז נישט געבן ביידע צו איין משמר, בדיעבד האט ער יוצא געווען און דעם אשם איז מקריב ידעיה און די כסף באלאנגט צום פריערדיגן משמר צו יהויריב, ווי וועט אבער זיין ער האט געטון פארקערט אשם ליהויריב דעם אשם האט ער געגעבן צו דעם ערשטן משמר יהויריב'ן, אין דעם משמר פון יהויריב, וכסף לידעיה, און די געלט האט ער געגעבן א וואך שפעטער. יהויריב האט דא נישט ריכטיג געטאן. זיי האבן נישט געדארפן נעמען דעם אשם, איידער האט געגעבן דעם קרן דעם חומש. ידעיה האט ריכטיג געטאן, זייער משמר מעגן זיי נעמען די גזילה, ממילא טוה איך דא קנס'ענען די משמר פון יהויריב, אם קיים האשם, אויב דער אשם איז נאך פארהאנען, יקריבוהו בני ידעיה, זאל עס מקרב זיין דער משמר פון ידעיה, ווייל מען קנס'עט יהויריב'ן אז ער זאל צוריק געבן דעם אשם, וואס ער האט געטון שלא כדין, וואס ער האט גענומען דעם אשם פאר'ן כסף. ידעיה דארף איך גארנישט נישט קנס'ענען, זיי האבן גארנישט ניט געטאן שלעכטס, אין זייער משמר האבן זיי גענומען די געלט. רעדט זיך די משנה אין אזא פאל אז מען האט יעדן איינעם געגעבן אין זיין משמר. גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, נתן אשם ליהויריב. ער האט אוועקגעגעבן דעם איל אשם צו דעם משמר פון יהויריב, וכסף לידעיה, און געלט צו ידעיה, איז דער דין יחזיר כסף אצל אשם דברי רבי יהודה, די געלט דארף די משמר פון ידעיה געבן יהויריב'ן, פשטות ווייזט אויס, אז רבי יהודה קריגט אויף דער משנה, ווייל אין דער משנה שטייט דאך אז מען נעמט דעם אשם פון יהויריב'ן און מען גיט אים צו ידעיה, און רבי יהודה זאגט פארקערט, נאר מיר וועלן באלד זען אין גמרא אז רבי יהודה קריגט נישט אויף דער משנה. דעם דין פון דער משנה איז רבי יהודה אויך מודה אז מען נעמט דעם אשם פון יהויריב און מען גיט אים צו ידעיה. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן,

א זאך וואס איז נישט מיטן דין. אמר רבא, האט רבא געזאגט, דא רעדט זיך נישט אין זעלבן פאל פון דער משנה, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך דיהיב אשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב, יהויריב'ן האט ער געגעבן דעם אשם אין זיין משמר, וכסף לידעיה, און די געלט האט ער געגעבן צו ידעיה'ן במשמרתו דיהויריב. נישט ווען ס'איז געווען דער משמר פון ידעיה, נאר ס'איז געווען דער משמר פון יהויריב. קומט יעצט אויס ביידע האבן געטאן נישט ריכטיג. יהויריב האט געטאן נישט ריכטיג מיט דעם וואס זיי האבן גענומען דעם אשם פאר די כסף. ידעיה האט געטאן נישט ריכטיג מיט דעם וואס וואס זיי האבן גענומען די כסף אין די צייט ווען דעמאלט איז נישט געווען זייער משמר. ר' יהודה סבר, ר' יהודה זאגט, כיוון דלאו משמרת דידעיה היא, ווען די משמר פון ידעיה האט גענומען די געלט איז דאך נישט געוועזן זייער משמר, לידעיה קנסינן ליה, טו איך קנס'ן צו ידעיה'ן, פאר זיי האבן געטאן נישט ריכטיג, זיי האבן גענומען געלט ווען ס'איז נישט זייער משמר, הילכך דעריבער

דהא וואס רבי יהודה קריגט אויף די רבנים, מען קנס'עט די בני ידעיה, די געלט זאל גיין צו יהויריב'ן, איז אין אזא'ן פאל ווען די בני ידעיה האבן באקומען די געלט נישט אין זייער משמר. תניא האמיר געלערנט, אמר רבי, רבי האט געזאגט, לדברי רבי יהודה, לויט רבי יהודה'ן, וואס ר' יהודה האלט דאך אז מען קנס'עט ידעיה'ן אז די געלט פון ידעיה'ן זאל גיין צו די בני יהויריב, אם קדמו בני יהויריב והקריבו את האשם, אויב די בני יהויריב האבן זיך געפעדערט און זיי האבן שוין מקריב געווען דעם אשם איז דאך דער אשם געווען בפסול, ווייל אז מען איז מקריב דעם אשם איידער מען גיט אוועק די כסף פון גזילה האט מען נישט יוצא געווען ווי שטייט אין דער משנה, איז דאך דעמאלט דער דין יחזור ויביא אשם אחר, מען דארף ברענגען א צווייטן אשם, ויקריבוהו בני ידעיה, דעמאלט זאל עס מקריב זיין בני ידעיה. כאטש רבי יהודה קנס'עט צו ידעיה'ן אז זיי דארפן צוריקגעבן די געלט צו יהויריב'ן, דאס איז נאר גערעדט געווארן בעת דער ערשטער אשם איז נאך פארהאנען, קענען דאך די בני יהויריב דאס מקריב זיין אין זייער משמר בהכשר, אבער אויב זיי האבן עס שוין געהאט מקריב געווען בפסול, ווייל א אשם וואס קומט פאר דעם קרן איז פסול, זאל דער צווייטער אשם ווערן געגעבן צו ידעיה'ן, וזכו הללו במה שבידן, און די בני יהויריב זענען זוכה דאס וואס זיי האבן. זאגט די גמרא אמרי כ'דארף פרעגן למאי חזי, צו וואס איז ראוי דער ערשטער אשם וואס די בני יהויריב האבן מקריב געווען, ס'איז דאך א פסול'ער אשם, מען דארף דאך עס פארברענען בבית השריפה ווי מען פארברענט די פסול'ע קדשים, אשם פסול הוא, אמר רבא, האט רבא געזאגט לעורו, די עור פון דעם ערשטן אשם נעמט די בני יהויריב. תוספות פרעגט דא א קשיא, דא ווייזט אויס אין גמרא אפילו ס'איז געשען א פסול אין קרבן פאר דער זריקה, און אויכעט די עור איז מחובר ביי דעם בשר, ווייל דער פסול איז געשען קודם שחיטה, ווייזט אויס אז מען מעג נוצן די עור, ווייל דא איז דאך אזוי, מען האט געברענגט דעם אשם פאר דעם כסף, איז דאך דער פסול געווען נאך פאר די שחיטה, מעג מען הנאה האבן פון דעם עור שטייט דא אין גמרא, און די גמרא אין זבחים זאגט דם מרצה על העור בפני עצמו, אז דער דם טוט מרצה זיין אויף דער פעל. נאר ווען די פעל איז אליין, ווען די פעל איז אפגעשינדן און ס'איז געשען א פסול אין פלייש, איז די דם מרצה על העור מען זאל מעגן הנאה האבן. ווי איז אבער ווען די עור איז נאך מיטן בשר און ס'איז געשען א פסול קודם זריקה? האט די עור דעם זעלבן דין ווי די בשר? פארוואס מ'איז נישט זורק דעם דם? ס'איז אויך אסור בהנאה, אז ס'געשעהט דער פסול לאחר זריקה, זאגן מיר איז דאך שוין אין מאמענט פאר דעם פסול איז דאך שוין געווארן מרוצה געווארן די בשר, קען מען אראפ נעמען די עור און די עור גיט מען צו די כהנים, ווייזט דאך אויס דארטן פון גמרא אז ווען די עור איז צוזאמען מיטן פלייש און ס'איז געווארן פסול קודם זריקה דארף מען פארברענען די עור אויכעט, און דא איז דאך געשען דער פסול פאר דעם שעכטן, דער פסול איז דאך טאמער מען ברענגט דעם אשם פאר דעם כסף. פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די עור זאל מען דארפן פארברענען?

און די בני יהויריב האבן נישט געמאנט די געלט פון די בני ידעיה, והא קא משמע לן לאזט אים הערן, אז דעמאלט זאגט רבי יהודה אז מען דעם אשם נעמט מען פון די בני יהויריב און מען גיט'ס אים צו בני ידעיה, דאחולי אחילו גבייהו, די בני יהויריב האבן מוחל געווען דעם אשם, צו די בני ידעיה, דעריבער האלט רבי יהודה אין אזיין פאל אז דער אשם גייט צו די וואס האבן די כסף. תניא אידך, האבן מיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא, אמר רבי, רבי האט געזאגט, לדברי רבי יהודה, לויט רבי יהודה, וואס רבי יהודה האט פריער געזאגט, יחזיר כסף אצל אשם, אם קיים אשם, אז דער אשם האט מען נאך נישט מקריב געווען, יחזיר כסף אצל אשם, נעמט מען די געלט פון די בני ידעיה און מען גיט עס צו די בני יהויריב וואס האבן דעם אשם, פרעגט די גמרא פשיטא די זאך איז דאך זיכער, הכי אית ליה, אזוי האלט דאך רבי יהודה, וואס האט דא רבי געזאגט לדברי רבי יהודה, דאס האלט דאך רבי יהודה, ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן,

מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען אחילו גבי הדדי אז איינער איז מוחל די אנדערע, דער גאנצער טעם פון רבי יהודה'ן קען איך מיינען האבן א טעות און זאגן אז דעמאלט ווען די בני יהויריב האבן געמאנט ביי די בני ידעיה די געלט דעמאלט זאגן מיר דארפן די בני ידעיה געבן די געלט אבער דארט דא אז האבן נישט געמאנט וואלט איך געוואלט מיינען אז זיי האבן מוחל געווען די געלט צו די בני ידעיה, קמשמע לן, לאזט ער מיר הערן דאמרינן מיר זאגן כיוון דלא תבעו, ווייל די בני ידעיה האבן דאך אויך נישט געמאנט דעם אשם אין זייער משמר, דעריבער זאגן מיר להדרי ברישא, זאל עס זיין אזוי ווי עס איז געווען פריער, און די בני יהויריב זאלן מקריב זיין זייער דעם אשם, ווען ס'איז זייער משמר זאלן אויך מאנען פריער די געלט פון די בני ידעיה. רש י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו, אז מען גיט אוועק די גזילה פאר דעם אשם האט מען יוצא געווען, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי פון וואנען ווייס איך דאס? אמר רבא האט רבא געזאגט, דאמר קרא שטייט אין פסוק, האשם המושב להשם לכהן, מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו. ס'ווערט דערמאנט אין פסוק אשם, דאס איז די קרן, און מושב איז די חומש, און נאכדעם ווערט דערמאנט די איל אשם, מכלל קומט אויס דכסף ברישא, האב איך יעצט געמיינט אז פארוואס איז כסף ברישא? ווייל עס שטייט מלבד. אמר ההוא מרבנן לרבא, האט איינער פון די רבנים געזאגט צו רבא'ן, אלא מעתה לויט דיר נאך, מלבד עולת הבוקר הכי נמי, שטייט ביי די מוספין מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, עסטו אויכעט זאגן מכלל דמוספין ברישא, פריער זאל מען מקריב זיין די קרבן מוסף און נאכדעם דעם תמיד? ס'איז דאך נישט אזוי. והתניא, מיר האבן געלערנט, מנין פון וואנעט ווייס איך, שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר, קיין קרבן קען מען נישט מקריב זיין איידער מ'איז מקריב דעם תמיד של שחר, תלמוד לומר שטייט אין פסוק וערך עליה העולה, דארט שטייט מ'זאל מאכן די מערכה די האלץ, וערך עליה העולה. ואמר רבא, האט רבא געזאגט ווי די משמעות פון דעם פסוק אז דער תמיד זאל זיין דער ערשטער, העולה עולה ראשונה, העולה מיינט מען העולה די עולה די וואס איז די ערשטע אין פרשת פנחס, דאס זאל מען אויף דעם אנריכטן. זעסט דאך אזוי ווי מלבד עולת הבוקר מיינט מען אז די עולת הבוקר איז פריער, לאמיר אויך דא אזוי זאגן מלבד איל הכפורים, מיינט מען אז די איל הכפורים די קרבן זאל זיין פריער, אמר ליה האט ער אים גענטפערט אנא, איך, מאשר יכפר בו נפקא לי. איך לערן עס אפ וואו שטייט אשר יכפר וואס ער וועט פארגעבן, ועדיין לא כיפר, אין אמת'ן האט געדארפן שטיין אין פסוק אשר כיפר, מלבד איל הכפורים אשר כיפר, וואס אויב כ'זאל זאגן אז דעם אשם ברענגט מען פריער, האט געדארפן שטיין ער זאל געבן די געלט, אחוץ דעם אשם וואס מ'האט פריער געברענגט. אז ס'שטייט דא אשר יכפר א לשון עתיד, ווייזט אויס ער גיבט די געלט, און נאכהער גיט ער דעם קרבן מ'זאל מקריב זיין. אין דער משנה האט מען געלערנט אז אויב ער האט געגעבן דעם קרן און ער האט נישט געברענגט דעם חומש איז אין החומש מעכב, דער חומש איז נישט מעכב. תנו רבנן, האבן די רבנים געלערנט, מנין פון וואנעט ווייס איך שאם הביא מעילתו דער דין איז אז מען האט הנאה פון הקדש בשוגג דארף מען באצאלן דעם קרן און א חומש און אשם מעילות, איז וואנעט ווייס איך שאם הביא מעילתו, ער האט באצאלט צו הקדש וואס ער האט הנאה געהאט ולא הביא אשמו, און דעם אשם. דעם אשם מעילות די קרבן האט ער נישט געברענגט, אדער ס'איז געווען פארקערט אשמו האט געברענגט דעם אשם מעילות די קרבן האט ער געברענגט ולא הביא מעילתו, און די מעילה דאס וואס ער האט הנאה געהאט פון הקדש האט ער נאך נישט באצאלט, פון וואנען ווייס איך שלא יצא ער האט נישט יוצא געווען? באיל האשם ונסלח לו ווייזט אויס עס דארף זיין ביידע, איל דאס גייט ארויף אויפן קרבן, און אשם, דאס גייט ארויף אויף די מעילה, דעם קרן וואס ער איז שולדיג צו הקדש, ווי די גמרא וועט ווייטער אפלערנען הקדש פון הדיוט, אזוי ווי דער אשם וואס שטייט ביי גזל הגר מיינט מען דאס ווארט אשם די קרן, ווי די גמרא האט פריער געזאגט דף ק"י עמוד א', אזוי דער אשם וואס שטייט ביי הקדש מיינט מען קרן, זאגט א פסוק באיל, ער דארף ברענגען די קרבן, האשם, און ער דארף ברענגען דעם קרן, דעמאלט נאר ונסלח לו. און מנין, פון וואנעט ווייס איך, שאם הביא אשמו, אז ער האט געברענגט דעם קרבן, דעם אשם מעילות, עד שלא הביא מעילתו, איידער ער האט באצאלט צו הקדש דאס וואס ער האט הנאה געהאט, פון וואנעט ווייס איך, שלא יצא, ער האט נישט יוצא געווען?

דעם אשם מעילות און באצאלן דעם קרן צו הקדש, דאס איז מעכב די כפרה, ואין חומש מעכב, חומש איז נישט מעכב, האבן מיר דא צוויי זאכן, ביי אשם מעילות ביי הקדש האבן מיר א לימוד אז וועלכע זאך איז מעכב, נאר די קרבן מיט די קרן, נישט די חומש.

מה הקדש, אזוי ווי ביי הקדש אין חומש מעכב, ביי הקדש האבן מיר דאך אפגעלערנט פון פסוק באיל האשם ונסלח לו אז די די עיכוב איז נאר פארהאנען אין דעם קרבן און אין דעם קרן אף הדיוט נמי, די זעלבע זאך ביי הדיוט אויך אין חומש מעכב. איז דער חומש נישט מעכב, דאס הייסט, דארטן נאר ווי ער האט פאלש געשוואוירן, אין זיין פאלשן שווערן איז געווען כפירת דבר ממון, וואס ער דארף דעמאלט ברענגען א קרבן, און פאר דעם קרבן דארף ער געבן דעם קרן, וויפיל די גזילה איז געווען דער חומש, זאגן מיר דער קרן און דער אשם, דאס איז מעכב. אבער דער חומש איז נישט מעכב. תוספות פרעגט, אויב מיר זאגן איך לערן אפ הקדש פון הדיוט און הדיוט פון הקדש, איז דאך ביי הקדש האב איך דאך א פסוק, אז אויב ער ברענגט די קרבן פאר דער גזילה, האט ער נישט יוצא געווען, אויב אזוי וואס זשע דארף איך האבן אויף דעם אויך א פסוק ביי הדיוט זאל איך אפלערנען פון הקדש? ענטפערט תוספות. נאכדעם ווי איך טרעף אויף איין זאך אז ס'איז גלייך הדיוט צו הקדש א לגבי דעם דין אז אויב מ'ברענגט דעם אשם פריער האט מען נישט יוצא געווען, אז איך טרעף שוין זענען גלייך טו איך שוין אפלערנען איינס פון אנדערן אבער איך זאל נישט טרעפן אויף קיין שום ארט אז ביידע זענען גלייך וואלט איך נישט אפגעלערנט איינס פון אנדערן לגבי אנדערע זאכן, יעצט אז איך זעה זענען גלייך לגבי דעם דין. ביי ביידע איז דער דין אז מען ברענגט דעם אשם פריער פאר דעם קרן האט מען נישט יוצא געווען, דעריבער זאגן מיר דארף איך שוין צוגלייכן אויך לגבי אנדערע זאכן דארף איך צוגלייכן הדיוט צו הקדש, אזוי ווי ביי הקדש איז די חומש נישט מעכב איז ביי הדיוט אויך די חומש נישט מעכב, ווייל מען זעט דאך לגבי אנדערע דינים זענען ביידע גלייך אז אויב מען ברענגט דעם אשם. פאר דעם קרן האט מען ביי ביידע נישט יוצא געווען הדרן עלך הגוזל עצים הדרן עלך הגוזל עצים. די צענטע פרק, זאגט די משנה, הגוזל ומאכיל את בניו, איינער האט געגזל'ט און ער האט דאס געגעבן צו עסן זיינע קינדער, והניח לפניהם, אדער. ווען ער איז געשטארבן האט ער איבערגעלאזט פאר זיי די גזילה פטורים מלשלם, זענען די קינדער פטור צו באצאלן, ואם היה דבר שיש בו אחריות,

בגמרא מפרש טעמא די גמרא מפרש פארוואס זענען פטור צוריק צו געבן די גזילה אם היה דבר כולי בגמרא מפרש לה די גמרא טוט מען דערקלערן מר הכי און מר הכי צוויי טייטשן איז דא אין גמרא אויף דבר שיש בו אחריות גמרא אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט גזל ולא נתייאשו הבעלים איינער האט געגזל'ט און דער בעל בית דער נגזל האט זיך נישט מייאש געווען, ובא אחר ואכלו ממנו, איז געקומען צו גיין א צווייטער גזלן און ער האט עס צוגענומען פון דעם ערשטן גזלן, רצה אז דער נגזל וויל מזה גובה נעמט ער אפ פון דעם ערשטן גזלן, רצה מזה גובה, ער וויל נעמט ער אפ פון צווייטן גזלן, מאי טעמא, וואס איז דער טעם פון דער זאך, כל כמה דלא נתייאשו הבעלים, כל זמן ס'איז נישט געווען קיין ייאוש, ברשותיה דמריה קאי איז דאס נאך אין דעם רשות פון דעם ערשטן בעל הבית, און דער וואס האט עס אפגעגעסן איז גלייך ווי ער האט עס גע'גזל'ט פון זיין בעל הבית. זאגט די גמרא תנן, מיר האבן געלערנט, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורים מלשלם. תיובתא דרב חסדא. אין דער משנה האט מען געלערנט אז דער ערשטער גזל'ט און לאזט עס איבער פאר די קינדער, דארפן די קינדער נישט באצאלן, איז דאך א קשיא אויף רב חסדא'ן וואס רב חסדא זאגט אז דער בעל הבית וויל קען ער אפנעמען פון דעם צווייטן. זאגט די גמרא אמר לך רב חיסדא, רב חיסדא וועט דיר פארענטפערן, כי תניא ההיא, ווען איז געווארן געלערנט אין דער משנה אז די קינדער זענען פטור לאחר יאוש, אויב דער בעל הבית האט זיך שוין געהאט מייאש געווען דעמאלט אויך, קען ער שוין נישט אפנעמען פון דעם צווייטן רב חסדא האט דאך געזאגט זיין דין נאר גזל ולא נתייאשו הבעלים, איז תוספות דא מסביר וויאזוי רב חסדא וועט לערנען פשט בכלל אין דער משנה, דער ערשטער תוספות, הגוזל ומאכיל, לאו דווקא מאכיל, מ'מיינט נישט דווקא אז ער האט זיי געגעבן צו עסן, דהוא הדין נותן להן, אויב ר'האט זיי געגעבן דפטורים לרב חיסדא איז מען אויך פטור לויט רב חיסדין, דמוקי בגמרא מתניתין ער לערנט איין די משנה לאחר ייאוש איז אויב ער האט עס אוועק געגעבן די קינדער דהוה ליה ייאוש ושינוי רשות האבן זיי שוין קונה געווען די זאך אלא אורחא דמילתא נקט ער כאפט אן ווי די סדר איז די טאטע גיבט צו עסן די קינדער. אי נמי נאך זאגט תוספות, דווקא נקט מאכיל אפילו לרב חיסדא, אפילו לויט רב חיסדין מוז מען לערנען מאכיל, דלא חשיב שינוי רשות, די זאך ווערט נישט גערעכנט קיין שינוי רשות במה שנותן לבניו הסמוכים על שלחנו, דאס וואס ער גיבט אוועק פאר זיינע קינדער וואס ער דארף זיי געבן צו עסן, הייסט עס נישט קיין שינוי רשות, אפילו לשמואל דאמר בבא מציעא, אפילו לשמואל וואס ער לערנט אז די בנים וואס זענען סמוך על שלחן אביהם די מציאתן לעצמן, זיי האבן א רשות פאר זיך די מציאה באלאנגט צו זיי, אבער אין אונזער פאל אויב ער גיט עס פאר זיי הייסט עס נישט קיין שינוי רשות, כיוון דלאכילה נותן להם, ער גיט זיך זיי צו עסן, ומזונות עליו, און ער פירט זיך ער טוט זיי שפייזן, לא חשיב שינוי רשות, ווערט עס נישט גערעכנט שינוי רשות, ממילא אויב די זאך איז נאך דא, איז גלייך ווי דאס איז דא אין זיין רשות, גמרא, אין דער משנה האבן מיר געלערנט ומניח לפניהם אז דער טאטע האט פאר זיי איבערגעלאזט די גזילה, פטורים מלשלם, זענען זיי פטור צו באצאלן. אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, זאת אומרת, ס'שטייט אין דער משנה מניח לפניהם פטורים איז פון דעם א ראיה רשות יורש, ווען די זאך קומט אריין אין רשות פון דעם יורש, דא אן ווי אין די משנה, ס'איז אריינגעקומען אין רשות פון די קינדער, כרשות לוקח דמי, איז גלייך ווי עס קומט אריין אין רשות לוקח, און מיר האבן דאך אריינגעלערנט אז די משנה רעדט זיך לאחר יאוש, דעריבער האבן די יתומים קונה געווען די זאך מיט יאוש מיט שינוי רשות, ווייל די רשות יורש איז דאך כרשות לוקח, אבער יאוש אליין איז נישט קונה, ווייל אויב יאוש אליין זאל קונה זיין דארף איך דאך נישט צוקומען אז מניח לפניהם, האט איבערגעלאזט די קינדער, קען מען דאך דערציילן דעם פטור ביי דעם טאטן אויך, אז ס'איז געווען יאוש אליין האט ער קונה געווען די זאך. רבא אמר, רבא זאגט, רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי, די רשות יורש איז ניט ווי רשות לוקח, ממילא אויב די גזילה זאל זיין בעין איז נאר דא יאוש, קיין שינוי רשות נישט, ווייל רשות יורש איז דאך נישט ווי רשות לוקח, והכא במאי עסקינן, דאס וואס שטייט אין דער משנה אז די קינדער זענען פטור כשאכלום, אז לאחר מיתת אביהם האבן זיי פארגעסן די זאך, דער נגזל קען זיי נישט מאנען, זיי האבן דאך אים נישט באגזלט. האבן מיר דא א מחלוקת פון רמי בר חמא מיט רבא, רמי בר חמא טייטשט והניח לפניהם גזילה קיימת, און רבא טייטשט והניח לפניהם ער האט עס איבערגעלאזט פאר זיי און נאכהער האבן זיי עס אויפגעגעסן, דעמאלט ווען דער נגזל מאנט איז די זאך נישט דא אויף דער וועלט. פרעגט די גמרא, והא מדקתני סיפא, אין דער סיפא פון דער משנה שטייט, אם היה דבר שיש בו אחריות, אויב דאס איז געווען, די געגזל'טע זאך איז געווען א זאך שיש בו אחריות, א זאך וואס איז קאנטיג פאר דעם רבים, א זאך וואס מען ווייסט אז דאס איז א געגאזלטע זאך, חייבין לשלם, צוליב'ן כבוד פון טאטן זענען זיי מחויב צוריק צו געבן, ווייל די מענטשן וועלן זאגן, דיע מלבוש האט געגאזלט דער מענטש. מכלל מוז איך דאך זאגן דרישא בגזילה קיימת עסקינן, אז דאס וואס שטייט אין דער רישא והניח לפניהם פטורין מלשלם, רעדט זיך די גזילה איז דא איז מען פטור, נאר אויב ס'איז א דבר מסוים איז מען חייב, איז זעכט זיך אז כאטש גזילה קיימת דארט ווי ס'איז נישט דא קיין כבוד אביהם טוט פטר'ן די רישא פון דער משנה צוריקצוגעבן זעכט זיך אז רשות יורש כרשות לוקח דמי, זאגט די גמרא אמר לך רבא, רבא וועט דיר אזוי אויף פארענטפערן, הכי קאמר אזוי איז דער פשט פון משנה, אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, אויב דער פאטער האט פאר זיי איבערגעלאזט אחריות נכסים חייבין לשלם. נישט די טייטש איז ואם היה דבר שיש בו אחריות אז די געגאזלטע זאך איז געווען אן אחריות, ניין, דאס איז אנדער טייטש אז אויב דער טאטע ווען ער איז געשטארבן האט ער איבערגעלאזט קרקעות דעמאלט חייבים לשלם, אפילו זיי האבן אויפגעגעסן די גזילה דארפן זיי אויך באצאלן, ווייל די נכסים זענען געווארן משועבד, מחיים, די נכסים פון דעם טאטן פון דעם גזלן זענען געווארן משועבד, מחיים, צו באצאלן פאר די גזילה. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו טייטשן דאס וואס שטייט אין דער משנה אם היה דבר שיש בו אחריות זאל ארויפגיין אויף אחריות נכסים, דאס גייט דאך ארויף אויף דער זאך וואס ער האט גע'גזל'ט, אז די זאך וואס ער האט גע'גזל'ט האט אחריות. והא מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה, רבי האט געלערנט צו זיין זון רבי שמעון, לא דבר שיש בו אחריות ממש, זאלסט נישט מיינען אז ער האט געגזל'ט א פעלד וואס די פעלד רופט זיך אן א זאך, עס האט אחריות און דאס האט ער פאר זיי איבערגעלאזט, אלא נאר אפילו פרה וחורש בה, ער האט געגזל'ט א קו און ער אקערט מיט איר, חמור א אייזל ומחמר אחריו, און ער טוט מיט דעם פירן משא, און אלע ווייסן אז דאס איז א געגזל'טע זאך, דארף מען צוריקגעבן, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, זעה איך דאך אז די משנה רעדט זיך בגזילה קיימת, און דאך איז דער דין אז אויב ס'איז נישט שייך כבוד אביהם מעג עס באלאנגען צו די יתומים, זעה איך דאך אז רשות יורש כרשות לוקח דמי.

האב איינגעלערנט די משנה זאל זיין אזוי ווי די ברייתא וואס ער האט געלערנט. תוספות זאגט נישט די טייטש איז, ער האט איינמאל אזוי פארענטפערט די משנה ווי ער, נאר ער האט נאך ערטער אזוי פארענטפערט, ווי די גמרא זאגט אין בבא מציעא וועגן איינמאל וואס ער האט פארענטפערט א משנה ווי ער, וואלט ער דאס נישט געזאגט, אז ער וועט אים אנטקעגן גיין. דתני רב אושעיא, רב אושעיא האט געלערנט. הגוזל ומאכיל את בניו, איינער גזל'ט און ער גיט צו עסן זיינע קינדער, פטורים מלשלם, זענען זיי פטור צו באצאלן. הניח לפניהם, ער האט איבערגעלאזט די זאך פאר זיי, גזילה קיימת, אויב די גזילה איז פארהאנען, מ'האט עס נישט אויפגעגעסן נאכן טויט פון טאטן, און דער נגזל מאנט די גזילה חייבים, דארפן זיי צוריקגעבן די זאך, ווייל רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי, און יאוש אליין איז נישט קונה, דעריבער דארפן זיי צוריקגעבן די זאך, אין הגזילה קיימת, אז די גזילה איז נישט דא, די קינדער האבן אויפגעגעסן די גזילה אחר מות אביהם, פטורין זענען זיי פטור ווייל זיי האבן דאך גארנישט ניט געגזלט, הניח להם אביהם אחריות נכסים, אז דער טאטע האט זיי איבערגעלאזט נכסים, חייבים לשלם זענען זיי מחוייב ווייל די נכסים פון טאטן זענען געווארן משועבד פאר די גזילה, און איך האב איינגעלערנט די משנה זאל גיין ווי רב אושעיא, און איך האב דאך איינגעלערנט די משנה אז דאס וואס שטייט אין דער משנה דבר שיש בו אחריות גייט ארויף אחריות נכסים און עס רעדט זיך אין גזילה קיימת, און כ'וועל אויך איינלערנען אין די משנה אז חסורי מחסרא. אזוי ווי רב אושעיא זאגט. און איך וועל זיך נישט רעכענען, איך וועל נישט לערנען ווי רבי האט געלערנט צו ר' שמעון בריה אז אחריות מיינט מען פרה וחורש בה חמור ומחמר, נאר איך טייטש אחריות ממש רש"י. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט אין הגזילה קיימת אז די גזילה איז נישט פארהאנען, פטורין זענען די קינדער פטור צו באצאלן. זאגט די גמרא, נימא תיהוי תיובתא דרב חסדא, עט דאך זיין א קשיא אויף רב חסדא, וואס רב חסדא האט פריער געזאגט גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו ממנו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, און דא שטייט דאך אז די אנדערע זענען פטור, ענטפערט די גמרא, אמר לך רב חסדא, רב חסדא וועט דיר ענטפערן, כי תניא ההיא, דאס וואס דא שטייט אין גזילה קיימת פטורין, רעדט זיך לאחר יאוש, ס'איז געווען נאך יאוש, און זיי האבן עס אויפגעגעסן, דעמאלט זענען זיי פטור. תוספות זאגט אין אמת'ן האט ער געקאנט פרעגן א קשיא אויף רב חסדא'ן גלייך פון די רישא פון די ברייתא שטייט הגוזל ומאכיל את בניו פטורין איז שוין א קשיא אויב איך האב איינגעלערנט דאך אין די הוה אמינא אז ס'רעדט זיך לפני יאוש איז דאך שוין דא א קשיא פון הגוזל ומאכיל אזוי ווי איך האב פריער געפרעגט פון די משנה ווען איך האב געמיינט די משנה רעדט זיך לפני יאוש פארוואס פרעגט ער פון די סיפא ווייל פון די סיפא וועט ער באלד פרעגן א קשיא אויף רמי בר חמא אויכעט.